בעז ה יתברך, מסכת שבת, דף מ ב, הייבן מיר אן דף מ ב עמוד א' ביי די צוויי פינטלעך, אבל נותן, מ'האמיר געזען אין די משנה, אבל נותן הוא לתוכו או לתוך הכוס כדי להפשירן, אז מ'מעג אריינלייגן לוילעכע וואסער אריין אין א מיחם, כדי עס אביסל אנצואווארעמען, זאגט יעצט די גמרא תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא. נותן אדם חמין לתוך הצונן ולא הצונן לתוך החמין, דברי בית שמאי, ס'רעדט זיך דא פון א גלעזל, זאגט די בית שמאי אז אין א גלעזל מעג א מענטש אריינלייגן נאר הייס וואסער אריין אין קאלט וואסער, אבער נישט קאלט וואסער אריין אין הייס וואסער, און ווי רש י איז מסביר אז די ברייתא נעמט אן אז תתאה גבר, תתאה גבר דאס איז טייטש, אז די אונטערשטע משקה איז גובר אויף די אויבערשטע משקה, וואס טייטש טאמער כ'האב א גלעזל פון הייס וואסער און איך גיס אריין קאלט וואסער אין דעם גלעזל, איז די הייס וואסער וואס ליגט אונטן וואס ליגט אין דעם גלאז עט איבערקומען, ס'עט איבערשטארקן די קאלט וואסער וואס מ'גיסט אריין אין אים, און ער וועט הייס מאכן די קאלט וואסער, די זעלבע זאך פארקערט. טאמער כ'האב א גלעזל קאלט וואסער און איך גיס אריין הייס וואסער אין אים, איז די קעלט וואס ליגט דא פון פריערט, דאס ליגט אונטן, עט גובר זיין אויף די הייס וואסער וואס קומט אריין, און ער וועט אים קאלט מאכן, און ממילא זאגן די בית שמאי אז ווען איך גיס אריין הייס וואסער אריין אין קאלט וואסער, דאס איז נישט קיין פראבלעם, ווייל דאס מאכט סך הכל קאלט די הייס וואסער, מה שאין כן ווען איך גיס אריין קאלט וואסער אריין אין הייס וואסער, דאס איז שוין יא א פראבלעם, ווייל דא הייצטו אן די קאלטע וואסער. איי, רעדט מען דאך דא פון א גלאז, וואס א גלאז איז דאך א כלי שני, און ביי כלי שני האבן מיר שוין געזען און וועמיר נאכאמאל איבערשמועסן, אז מן התורה א כלי ראשון קען אפקאכן א צווייטע זאך, אז א מענטש האט א טאפ אויפן פייער, ער נעמט שפעטער די טאפ אראפ פון די פייער, דאס הייסט א כלי ראשון, איז טאמער מען שטעלט עפעס אריין אין דעם, קען א כלי ראשון אפקאכן. א כלי שני קען נישט אפקאכן, און ווי קומט אריין דא א כלי שני? וואס א נפקא מינה צו די הייס וואסער איז ערשט צו די קאלט וואסער איז ערשט קען סיי ווי סיי נישט קאכן, נאר וואס דען די בית שמאי איז גוזר כלי שני אטו כלי ראשון, און פארדעם ביי א גלאז וואס א גלאז איז א כלי שני זענען זיי אויך גוזר אז מען טאר נישט אריינגיסן קאלט וואסער אין א גלאז פון הייס וואסער, ובית הלל אומרים בית הלל קריגן זיך און זיי זאגן בין חמין לתוך הצונן ובין צונן לתוך החמין מותר, ביידע מעג מען, פארוואס? ווי רש י איז מסביר ווייל די בית הלל איז נישט גוזר כלי שני אטו כלי ראשון, און ממילא נישט קיין נפקא מינה אין א גלעזל וואס מ'לייגט אריין ערשט, אלעמאל מעג מען אריינלייגן קאלט וואסער אין הייס וואסער אדער הייס וואסער אריין אין קאלט וואסער, זאגט אבער די ברייתא, במה דברים אמורים בכוס, דאס איז נאר ביי א גלעזל, און ווי רש י איז מסביר אז די היתר פון בית הלל איז נאר ביי א גלעזל פאר צוויי סיבות, קודם כל אזוי ווי מ'האט געשמועסט ס'איז א כלי שני, און די צווייטע סיבה איז ווייל היות וואס ס'רעדט זיך דא פון א גלעזל וואס א מענטש וויל טרינקען איז ווי הייס קען שוין די גלעזל זיין, וואס טייטש א מענטש וויל דאך נישט זאל זיין אזוי מין הייס, און במילא אפילו אז ער האט א גלעזל הייס וואסער און ער גיסט אריין קאלט וואסער, גיסט ער אריין אסאך קאלט וואסער זאל ווערן ווארעם, ער וויל נישט זאל זיין צו הייס, פארדעם, פאר די צוויי סיבות, לאזט די בית הלל אריינגיסן קאלט וואסער אריין אין הייס וואסער. אבער, אבל באמבטיה, אבער ביי א וואנע, וואס א וואנע רעדט זיך דא א וואנע וואס איז א כלי ראשון, ובנוסף צו דעם וואס ס'איז א כלי ראשון וויל דאך א מענטש זאל זיין קאכעדיג הייס, און במילא דא אויך האלטן די בית הלל אז חמין לתוך הצונן, ולא צונן לתוך החמין, ס'טייטש אוודאי איז תתאה גבר, די אונטערשטע איז שטערקער און במילא טאמער כ'האב א קאלטע וואנע מעג איך אריינגיסן הייס וואסער פון א כלי ראשון אריין אין די וואנע ווייל איך קיל אפ סך הכל די וואסער איך מאך גארנישט הייס דא, אבער פארקערט טאמער כ'האב א הייסע וואנע וואס סיי ס'איז א כלי ראשון און סיי איך וויל זאל זיין קאכעדיג הייס טאר איך נישט אריינגיסן אין דעם קיין קאלט וואסער. זאגט יעצט אבער די ברייתא ור' שמעון בן מנסיא אוסר רבי שמעון בן מנסיא לאזט ניטאמאל אריינלייגן הייס וואסער אריין אין קאלט וואסער, וואס לכאורה וועלן מיר זעהן די גמרא אויף וואס דער רבי שמעון בן מנסיא גייט ארויף, צו אויף דער חלק פון די ברייתא אויף א פריערדיגע חלק, וועט מען שוין זעהן, על כל פנים זאגט די גמרא אמר רב נחמן, זאגט רב נחמן, הלכה כרבי שמעון בן מנסיא, די הלכה איז טאקע ווי רבי שמעון בן מנסיא. איז אזוי. אין די ברייתא האט מען געזעהן, די ברייתא האט דן געווען אין א גלאז, און די ברייתא האט דן געווען אין א אמבטיה, אין א וואנע. א גלאז האט מען געזעהן א מחלוקת בית שמאי בית הלל, וואס בית הלל לאזט אלעס און בית שמאי לאזט נאר אריינלייגן הייס אריין אין קאלט, און ביי אמבטיה האט מען געזעהן בית הלל איז אויך מודה אז נאר הייס אריין אין קאלט, אבער נישט קאלט אריין אין הייס. זאגט די גמרא, סבר ר' יוסף למימר, ר' יוסף האט געוואלט זאגן אז ספל הרי הוא כאמבטיה, אז א שיסל איז פונקט ווי א אמבטיה. וואס איז דאס א שיסל? א ספל, א שיסל, דאס איז א שיסל וואס מען פלעג אנפילן מיט וואסער, זיך אפצואוואשן מיט דעם. נישט א אמבטיה, א אמבטיה דאס איז א כלי ראשון, דאס איז א ריזיגע וואנע, א ספל איז א שיסעלע וואס מען פלעג זיך אפוואשן מיט דעם, על כל פנים, דער ספל דא איז פון איין זייט איז עס א כלי שני, ס'איז נישט קיין כלי ראשון, פון דער צווייטער זייט אבער, דער ספל, וויל א מענטש זאל זיין קאכעדיג הייס, ער וויל זיך אפוואשן מיט דעם, האט מען געזען אויף זיך אפצואוואשן, וויל יא א מענטש זאל זיין קאכעדיג הייס, און ממילא דער ספל האט פון איין זייט א מעלה פון א כוס, אז ס'איז א כלי שני, פון די צווייטע זייט האט עס א חסרון פון א אמבטיה, א מענטש וויל זאל זיין קאכעדיג, און ממילא האט רב יוסף געוואלט זאגן אז דער ספל, היות וואס דער מענטש וויל זאל זיין קאכעדיג, קוק איך עס אן ווי אן אמבטיה, און ממילא לויט די בית הלל, וועל איך נישט טארן אריינגיסן קאלט וואסער אין א הייסע ספל, נאר פארקערט, אזוי ווי די דין ביי א אמבטיה. אמר ליה אביי. האט אביי געזאגט צו רב יוסף, תני רבי חייא, ספל אינו כאמבטיה, ס'טייטש כ'האב בפירוש א ברייתא זאגט נישט ווי דיר, וואס אין די ברייתא שטייט אז א ספל איז נישט ווי א אמבטיה, נאר וואס דען א ספל איז אזוי ווי א כוס היות עס איז א כלי שני, מעג מען לויט די בית הלל ביידע, סיי הייס אריין אין קאלט און סיי קאלט אריין אין הייס, זאגט יעצט אבער די גמרא, די גמרא פרעגט יעצט אויף רב יוסף, ס'טייטש נאכדעם וואס אביי האט אים אפגעפרעגט פון א ברייתא, פרעגט די גמרא נאך אלץ אויף זיין שיטה, זאגט די גמרא ולמאי דסליק אדעתא מעיקרא, לויט ווי רב יוסף האט געוואלט זאגן איידער מ'האט אים אפגעפרעגט פון דעם ברייתא. אז די ספל הרי כאמבטיה אז א שיסל האט די זעלבע דין ווי א אמבטיה, קומט אויס אז לויט די בית הלל אין א שיסל וועט מען אויך נאר מעגן אריין לייגן הייס אריין אין קאלט אבער נישט קאלט אריין אין הייס, אויב אזוי פרעגט די גמרא, ואמר ר' נחמן, הלכה כר' שמעון בן מנסיא, ר' נחמן האמיר דאך געזען אין די ברייתא נאך די ברייתא האט ר' נחמן געזאגט אז די הלכה איז ווי ר' שמעון בן מנסיא, יעצט אונז האמיר נאכנישט מסביר געווען וואס די ר' שמעון בן מנסיא האט געזאגט. אבער לכאורה זאגט די גמרא וואס זאגט טאקע רבי שמעון בן מנסיא? לכאורה זאגט רבי שמעון בן מנסיא רבי שמעון בן מנסיא אוסר וואס אסר'ט רבי שמעון בן מנסיא? דאס וואס די בית הלל האט מתיר געווען וואס טייטש ביי אן אמבטיה וואס די בית הלל האט געזאגט אז הייס מעג מען אריינלייגן אין קאלט אבער נישט קאלט אין הייס אויף דעם זאגט רבי שמעון בן מנסיא אז הייס אין קאלט אויך נישט וואס טייטש ביי אן אמבטיה טאר מען ביידע נישט נישט הייס אין קאלט, נישט קאלט אין הייס, אזוי לכאורה זאגט רבי שמעון בן מנסיא, אויב אזוי, פרעגט די גמרא, לויט רב יוסף, אויב לויט רבי שמעון בן מנסיא טאר מען נישט אויף קיין שום אופן ביי אן אמבטיה אויסמישן הייס און קאלט, און ווי רב יוסף זאגט אז א ספל, א שיסל, איז פונקט ווי אן אמבטיה, קומט אויס אז ביי א ספל, לויט רבי שמעון בן מנסיא, עט מען אויך נישט טארן אויסמישן נישט הייס אין קאלט, נישט קאלט אין הייס. אויב אזוי אלא בשבת רחיצה בחמין ליכא, אויב אזוי זאגט די גמרא לויט רב יוסף איז נישט דא קיין שום וועג א מענטש זאל זיך מעגן אפוואשן שבת, פארוואס? ווייל די גמרא האט פארשטאנען מיט קאכעדיגע קאכעדיגע ממש קאכעדיגע וואסער, א כלי ראשון וואסער וואס ליגט יעצט אויף א פייער, עט מען זיך נישט אפוואשן מיט דעם, יא מען קען זיך פארברענען, און ממילא מוז זיין אז ווען מען וואשט זיך אפ אז מען מישט אויס הייס וואסער מיט קאלט וואסער, יעצט טאמער רבי שמעון בן מנסיא זאגט, אז ביי אן אמבטיה ביי א אפיציעלע וואנע קען מען נישט אויסמישן אויף קיין שום אופן קיין וואסער, אויב אזוי איז די איינציגסטע פלאץ וואס מען קען אויסמישן הייס און קאלטע וואסער איז ביי א ספל, ווייל אז מען וואשט זיך נישט אין א אמבטיה קען מען זיך וואשן פון א ספל אבער טאר מען דאס אויך נישט קען מען זיך אויף קיין שום אופן נישט וואשן שבת, און דאס קען נישט זיין ווייל מ'האמיר דאך געזען פריערט אין א ברייתא אז שבת מעג מען זיך וואשן פניו ידיו ורגליו מיט וואסער וואס מ'האט צוגעגרייט פון פאר שבת, און לויט ר' שמעון בן מנסיא אליבא דר' יוסף איז נישט דא אזא אופן נישט דא א וועג וואס מען וועט עס מעגן טון. און ממילא ווי שטימט עס מיט די פריערדיגע ברייתא? זאגט די גמרא, ניין, די קשיא איז נישט קיין קשיא, וואס טייטש ר' יוסף קען אוודאי ווייטער האלטן אז א ספל איז ווי א אמבטיה, ר' שמעון בן מנסיא איז זיך אינגאנצן נישט מתייחס אבער צו דעם, זאגט די גמרא, מי סברת ר' שמעון בן מנסיא אסיפא קאי, מיינסטו טאקע אז ר' שמעון גייט ארויף אויף די סיפא? וואס טייטש אויף דאס וואס די בית הלל זאגט אז מען מעג אריינגיסן הייס וואסער אריין אין קאלט וואסער אין א אמבטיה, אויף דעם מיינסטו אז רבי שמעון בן מנסיא אסר'ט? ניין! אוודאי נישט! רבי שמעון בן מנסיא איז אויך מודה צו דעם. נאר ארישא קאי! ער גייט ארויף אויף די ערשטע חלק פון די ברייתא. אויף די ארגינעלע מחלוקת פון בית שמאי און בית הלל ביי א כוס. אויף דעם גייט ער ארויף אויף דאס וואס מ'האט געזעהן אין די רישא פון די ברייתא. אז בית הלל מתירין בין חמין לתוך צונן ובין צונן לתוך חמין. אז בית הלל לאזט ביי א גלעזל ביידע. סיי הייס אריין אין קאלט סיי קאלט אריין אין הייס. אויף דעם ורבי שמעון בן מנסיא אוסר צונן לתוך חמין. אויף דעם זאגט רבי שמעון בן מנסיא ניין! אז הייס אריין אין קאלט עט מען אוודאי מעגן. אבער קאלט אריין אין הייס ביי א גלעזל דאס וועט מען נישט טארן, זאגט די גמרא איך פארשטיי נישט, דאס איז דאך ממש די ווערטער פון די בית שמאי, לימא רבי שמעון בן מנסיא דאמר כבית שמאי, ער זאגט פונקט ווי די בית שמאי, קען דען זיין? קודם כל, ס'איז סתם אזוי ס'איבערגעחזר'ט די זעלבע ווערטער, און צווייטנס, ס'קען דאך נישט זיין אז רבי שמעון בן מנסיא פסק'נט די בית שמאי, די הלכה איז דאך ווי די בית הלל איבעראל, נאר וואס דען, זאגט די גמרא הכי קאמר, האסט נישט פארשטאנען, רבי שמעון בן מנסיא זאגט סך הכל אז לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר זה, ס'טייטש האסט א גאנצע טעות, די די תנא קמא אין די ברייתא האסט געוואלט זאגן אז ס'דא א מחלוקת בית שמאי און בית הלל ביי א גלעזל, וואו די בית שמאי זאגט אז מ'מעג נאר אריינגיסן הייס אין קאלט אבער נישט קאלט אין הייס, און די בית הלל זאגט מ'זאגט ביידע, אויף דעם זאגט רבי שמעון בן מנסיא ניין, ס'איז קיין מחלוקת נישט, יעדער איז מודה, בית הלל איז אויך מודה, אפילו ביי א גלעזל, אז הייס מעג מען אריינגיסן אין קאלט, אבער קאלט טאר מען נישט אריינגיסן אין הייס, פארוואס תתאה גבר, און מ'איז טאקע גוזר כלי שני אטו כלי ראשון, זאגט די גמרא, אמר רב הונא בריה דרב יהושע, האט רב הונא בריה דרב יהושע געזאגט חזינא ליה לרבא דלא קפיד אמנא, וואס טייטש הלכה למעשה, ער האט געזען ווי רבא האט זיך געפירט, ער פארציילט דא א הנהגה ממש פון רבא, אז רבא האט זיך געפירט אריינצוגיסן אפילו קאלט וואסער אריין אין הייס וואסער, ווילאנג ס'איז געווען א כלי, וואס טייטש אדער א גלעזל, אדער א ספל וואס מ'האט פריער געזען, א כלי וואס מ'פלעגט זיך אפוואשן מיט דעם, ביי ביידע היות ס'איז א כלי שני, פלעג רבא נישט מקפיד זיין ביי כלי שני אריינצוגיסן אפילו קאלט אריין אין הייס, יעצט פון וואו האט רבא געלערנט דעם דין? מדתני רב חייא, פון די ברייתא פון רב חייא, וואס רב חייא האט געלערנט אין א ברייתא, נותן אדם קיתון של מים לתוך ספל של מים, בין חמין לתוך צונן, ובין צונן לתוך חמין, די ברייתא זאגט דא אז רב חייא האט געזאגט אז א מענטש מעג אריין לייגן א קריגל וואסער אריין אין א שיסל וואסער, נישט קיין נפקא מינה צו די שיסל איז הייס און די קריגל איז קאלט, אדער די שיסל איז קאלט און די קריגל איז הייס, וואס טייטשן זעהן מיר דא קלאר אין די ברייתא אז די ברייתא לאזט אריין לייגן א קאלטע קריגל אין א הייסע שיסל, פארוואס ווייל ס'איז א כלי שני, און ממילא פאר דעם איז רבא האט אויך נישט מקפיד געווען אויף דעם, ער האט געלאזט אריינלייגן און ער פלעגט זיך טאקע פירן אליין אריינצולייגן קאלט אפילו אריין אין הייס ווען ס'איז געקומען צו א כלי שני, פרעגט אבער די גמרא וואס איז די דיוק פון די ברייתא, אמר ליה רב הונא לרב אשי דילמא שאני התם דמפסיק כלי, וואס טייטש דארט רעדט זיך נישט אז מ'האט אריין געגאסן פון די קריגל אריין אין שיסל, נאר דארט רעדט זיך מ'לייגט א פארמאכטע קריגל אריין אין א שיסל דארט איז דא א וואנט וואס היט אפ דעם קריגל, און ממילא ווער זאגט אבער מ'מעג אויך אריין גיסן אפשר גיסן הייסט יא מבשל, זאגט די גמרא אמר ליה, האט רב אשי געענטפערט צו רב הונא, האסט נישט גוט פארשטאנען די ברייתא, האסט נישט גוט גורס געווען אין די ברייתא, מערה איתמר, נישט פשט אזוי ווי עס איז געשטאנען אין די ברייתא נותן אדם קיתון של מים לתוך ספל של מים, וואס דאס איז טאקע משמע מען מעג אריינלייגן א פארמאכטע קריגל אין א שיסל ניין, נאר מערה אדם קיתון של מים לתוך ספל של מים, בין חמין לתוך צונן ובין צונן לתוך חמין, וואס טייטש מען מעג אריינגיסן דאס וואס ליגט אין די קריגל מעג מען אריינגיסן אין די שיסל סיי קאלט אין הייס סיי הייס אין קאלט, און ממילא פון דא האט זיך רבא געפירט, אז מען מעג טאקע אריינגיסן קאלט וואסער אריין אין הייס וואסער טאמער די הייס וואסער ליגט אין א כלי שני, נישט קיין נפקא מינה צו ס'איז א גלעזל אדער אפילו א גרויסע שיסל וואס מען נוצט אויף זיך צו וואשן די ספל וואס מען האט פריער געזען, דארט מעג מען אויך. זאגט די הייליגע משנה, האילפס והקדירה, א פאן אדער א טאפ, שהעבירן מרותחין, וואס מען האט אראפגענומען פונעם פייער ערב שבת פארן זמן האט מען עס אראפגענומען פונעם פייער און געלאזט אזוי אין די זייט, איז פשט איז דאס איז בעצם א כלי ראשון, א כלי ראשון דאס הייסט, א טאפ וואס קאכט וואס מען האט אראפגענומען פונעם פייער, יעצט איז שבת, לא יתן לתוכן תבלין, זאל מען נישט אריינלייגן שבת אין דעם קיין תבלינים, וואס טייטש ספייסעס, ווייל די תבלין קען אפגעקאכט ווערן, וואס איז די חידוש פון די משנה? מען האט דאך שוין געזען אז מען טאר נישט אריינלייגן אין א כלי ראשון שבת גארנישט ווייל א כלי ראשון קען אפקאכן, אזוי ווי מען האט געזען דף מ"א עמוד ב', המיחם שפינהו לא יתן לתוכו צונן, בשביל שיחמו אז מען טאר נישט אריין לייגן א כלי ראשון, וואס איז די חידוש דא? איז ווי די מפרשים זענען מסביר די חידוש איז א תבלין, ווייל תבלינים, ספייסעס, קאכן זיך נישט אזוי גרינג, און ממילא וואלט ווען געווען א סברה צו זאגן אז א תבלין מעג מען אריין לייגן אין א כלי ראשון אויכעט, ווייל ס'קאכט זיך נישט, א תבלין קאכט זיך נישט, אויף דעם זאגט די משנה ניין, ס'קאכט זיך יא, און מען טאר דאס נישט אריינלייגן אין א כלי ראשון אבל אבער זאגט די משנה נותן הוא לתוך הקערה או לתוך התמחוי מען מעג יא אריינלייגן די תבלינים אין א קערה וואס טייטש אין א טעלער אדער א תמחוי תמחוי דאס איז א גרויסע טעלער וואס פון די גרויסע טעלער פירט מען אריבער צו נאך קלענערע טעלערס די נקודה דא איז מען האט שוין ארויסגענומען די מאכל פונעם פאן אדער פונעם טאפ מען האט עס אריינגעלייגט אינעם טעלער דער טעלער איז שוין א כלי שני אין א כלי שני מעג מען שוין אריינלייגן א תבלין פארוואס ווייל א כלי שני קען מער נישט קאכן זאגט די משנה רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, לכל הוא נותן, און איבעראל מעג מען לייגן תבלין, חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר, חוץ אזא סארט מאכל וואס האט אין זיך חומץ דאס איז עסיג אדער ציר דאס איז אזא פיש זאפט וואס איז זייער שארף, וואס דעמאלס איז די שארפקייט פון די עסיג אדער פון די ציר העלפט אויך אפקאכן די תבלינים, דארט טאר מען נישט אריינלייגן קיין תבלין. אבער ביי אנדערע מאכלים מעג מען יא, און ווען מיר זעען די גמרא, די גמרא העט גראד פרעגן, אויף וואס גייט רבי יהודה ארויף? זאגט די הייליגע גמרא, פרעגט די גמרא טאקע די קשיא איבעיא להו, האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט, רבי יהודה ארישא קאי ולקולא, או דילמא אסיפא קאי ולחומרא, וואס טייטש מען קען דא אנקוקן רבי יהודה אויף צוויי אופנים, איין וועג ווי מען קען אנקוקן אז רבי יהודה קומט זיך קריגן אויף די רישא, וואס טייטש אויף דאס וואס מען האט געזען אין די רישא פון די משנה, אז מען טאר נישט אריין לייגן א תבלין אין א כלי ראשון, נאר אין א כלי שני, איז אויף דעם זאגט רבי יהודה, ניין, איך בין מער מיקל פון דיר, איך האלט מען מעג יא אריינלייגן א תבלין אין א כלי ראשון, פארוואס? ווייל א כלי ראשון קען טאקע אלעס אפקאכן אבער א תבלין נישט, א תבלין איז גאר שווער צו קאכן, נאר ווען? נאר ווען די כלי ראשון האט אין זיך חומץ וציר וואס דאס העלפט אפקאכן די תבלין און דעמאלטס איז רבי יהודה אויך מודה מען טאר נישט אריינלייגן א כלי ראשון, קומט אויס רבי יהודה איז מיקל, די תנא קמא לאזט נישט אריינלייגן א כלי ראשון רבי יהודה לאזט יא, אדער קען מען זאגן ניין אבער פון די צווייטע זייט קען מען זאגן אז רבי יהודה גייט ארויף אויף די סיפא אויף דאס וואס שטייט די תנא קמא זאגט אז אין א כלי שני מעג מען יא אריינלייגן תבלינים ווייל די כלי שני קען נישט אפקאכן, אויף דעם איז רבי יהודה מער מחמיר, רבי יהודה זאגט מעגסט טאקע אריינלייגן א כלי שני אבער אויך נאר טאמער ס'איז נישט דא קיין עסיג אדער ציר, ווייל טאמער ס'איז אן עסיג און ציר אין א כלי שני וועט מען נישט טארן אריינלייגן א תבלין ווייל רבי יהודה האלט אפילו כלי שני בדרך כלל קען נישט קאכן אבער מיט חומץ וציר קען עס יא קאכן זאגט רבי יהודה לויט די לויט די וועג ווי מ'לערנט און ממילא קען מען זאגן ס'גייט ארישא ולקולא אדער אסיפא לחומרא, ברענגט די גמרא א ברייתא, א קלארע ברייתא וואס מען זעט אז רבי יהודה גייט ארויף ארישא ולקולא, תא שמע דתניא, רבי יהודה אומר, לכל אילפסין הוא נותן ולכל הקדירות רותחות הוא נותן, אין אלע סארט פאנען און אין אלע סארט טעפ מעג מען אריינלייגן תבלינים, חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר, חוץ א מאכל וואס האט חומץ וציר דארט טאר מען נישט, על כל פנים זעט מען קלאר אז רבי יהודה לאזט אריינלייגן א תבלין אפילו א כלי ראשון אויך. זאגט די גמרא ווייטער, נאכדעם וואס מ'האט דן געווען אין די שיטה פון רבי יהודה, גייט אונזער גמרא צוריק דן זיין אין די ווערטער פון די תנא קמא, וואס די תנא קמא זאגט אז מ'טאר נישט אריינלייגן א תבלין אין א כלי ראשון, נאר אין א כלי שני. זאגט די גמרא, סבר ר' יוסף למימר, ר' יוסף האט געוואלט זאגן אז מלח הרי היא כתבלין, אז זאלץ איז אויך פונקט ווי א תבלין, דבכלי ראשון בשלה, ובכלי שני לא בשלה, אז אין א כלי ראשון ווערט ער געקאכט און ממילא טאר מען נישט אריינלייגן זאלץ אין א כלי ראשון, אין א כלי שני מעג מען יא אריינלייגן זאלץ, פארוואס ווייל א כלי שני קען דאס נישט קאכן, אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט צו רב יוסף, תני רבי חייא ס'איז דא א ברייתא פון רבי חייא בפירוש פארקערט ווי דיר, די ברייתא זאגט, מלח אינה כתבלין, אז זאלץ איז נישט ווי א תבלין, פארוואס דבכלי שני נמי בשלה, ווייל זאלץ איז אזא מין האקלע זאך, אז אפילו ווען מען לייגט עס אריין אין א כלי שני, ווערט עס אויך געקאכט, און ממילא תבלינים טאר מען טאקע נישט אריינלייגן קיין קיין כלי ראשון, אבער אין א כלי שני מעג מען אריינלייגן א תבלין, זאלץ טאר מען ניטאמאל אין א כלי שני אויך נישט אריינלייגן, זאגט אבער די גמרא, ופליגא דרב נחמן, ר' נחמן קריגט זיך סיי אויף ר' יוסף און סיי אויף אביי וואס האט א קשיא געפרעגט אויף ר' יוסף אין א ברייתא, פארוואס ווייל דאמר ר' נחמן צריכא מילחא בישולא כבישרא דתורא, אז אויפקאכן זאלץ איז אזוי ווי אויפקאכן פלייש פון אן אקס, וואס טייטש נישט נאר אז זאלץ קאכט זיך נישט אין א כלי שני, נאר ס'קאכט זיך ניטאמאל אין א כלי ראשון, די איינציגסטע וועג אויפצוקאכן זאלץ איז אויף א פייער אליין, ס'טייטש ר' נחמן האלט אז זאלץ איז אזוי מין נישט האקל, ס'אזוי מין שווער צו קאכן זאלץ, אז אפילו אין א כלי ראשון קען מען אויך נישט קאכן קיין זאלץ, דאס איז איין גירסא אין די מעשה דא, ואיכא דאמרי ס'איז דא וואס זאגן אנדערש, אז סבר רב יוסף למימר, רב יוסף האט געוואלט זאגן מלח הרי היא כתבלין דבכלי ראשון בשלה ובכלי שני לא בשלה, דאס איז די זעלבע ווי פריער, אמר ליה אביי, אויף דעם האט אביי געזאגט תני רבי חייא מ'האבן געלערנט אין א ברייתא דא און די ברייתא לויט די גירסא זאגט די ברייתא אנדערש נאר די ברייתא זאגט פונקט ווי ר' נחמן זאגט די ברייתא מלח אינה כתבלין אז זאלץ איז נישט ווי א תבלין פארוואס דבכלי ראשון נמי לא בשלה ווייל אפילו אין א כלי ראשון קאכט זיך אויך נישט זאלץ נאר אויפן פייער און לויט די גירסא זאגט מען נישט דא פליגא דר' נחמן נאר וואס דען והיינו דאמר ר' נחמן אז צריכא מילחא בישולא כבישרא דתורא אז אויפקאכן זאלץ איז אזוי ווי אויפקאכן פלייש פון אן אקס וואס איז זייער שווער צו קאכן, ס'דויערט זייער לאנג, מ'קען עס נאר קאכן אויפן פייער, נישט אין א כלי ראשון.